מסכת פסחים דף יג עמוד ב', די דריטע שורה. יעצט גיי מיר צוריק צו די משנה איז געשטאנען ועוד אמר רבי יהודה שתי חלות וכו' אז מ'האט ארויף געלייגט צוויי פסול'ע חלות פון א קרבן תודה אויף די איצטבא אויף די באנק וואס ליגט דארטן צו זיצן אין די הר הבית און דאס האט מען גענוצט פאר א סימן ווען ביידע ברויט זענען דארט געווען איז א סימן אז מ'מעג נאך עסן חמץ ווען מ'האט אראפ גענומען איין ברויט איז א סימן אז מ'טאר שוין נישט עסן אבער הנאה האבן מעג מען נאך יא מען האט אראפגענומען ביידע ברויטן האט מען שוין געוויסט אז מען טאר בכלל נישט הנאה האבן און מען דארף שוין פארברענען. תני תנא קמיה דרב יהודה, א תנא האט פארגעלערנט א ברייתא פאר דעם אמורא רב יהודה, א תנא מיינט אן אמורא וואס איז געווען בקי און ער האט געקענט גוט ברייתות האט מען אים גערופן א תנא, אבער אוודאי איז ער נישט געווען קיין תנא ער איז געווען א אמורא און מען רעדט דאך דא אז ער האט עס פארגעלערנט די ברייתא פאר רב יהודה וואס ער איז דאך אויך געווען א אמורא, אין די ברייתא שטייט אויך וועגן די חלות של תודה און דארט שטייט על גב האיצטבא. גב האיצטבא מיינט אויף די איצטבא דארטן ווי מען זיצט, דארט האט מען ארויף געלייגט די ברויט. אמר ליה האט רב יהודה געפרעגט פון די תנא וכי להצניען הוא צריך, ער איז עפעס אינטערעסירט דא צו באהאלטן די ברויט, אז ער לייגט עס אויף די באנק איז דאך דאס א נידריגע פלאץ ווי קיינער זעהט עס נישט. תני, דו זאלסט לערנען אין די ברייתא די גירסא נישט על גב האיצטבא דאס איז א טעות, מען דארף זאגן על גג האיצטבא. די בענק האבן געהאט אזעלכע דעכער פון אויבן און אזוי האט מען זיך געקענט שיצן פונעם רעגן אונטער דעם. אזוי ווי מען קען אויך היינט זען אין פארשידענע מקוואות אז ס'איז דא א באנק אויף וואס מען זיצט און העכער דעם איז דא אזא דעכל ארויף צו לייגן חפצים איז אויף די דאך האט מען ארויף געלייגט די צוויי חלות און אזוי איז עס א הויעכע פלאץ ווי יעדער איינער קען עס זען. ס'אינטערסאנט צו באמערקן אז אין מסכת סוכה, דף מד עמוד ב', דארט טרעפט מען ווען די ערשטע טאג יום טוב איז געפאלן אין שבת, וואס דעמאלטס האט מען שוין געדארפט ברענגען די ד' מינים צום בית המקדש נאך פון פאר שבת, ווייל מען קען דאך עס נישט טראגן אום שבת, און מען האט עס אוועק געלייגט דארטן אויכעט אויף די איצטבא פון די הר הבית, און דארט זאגט אויך די גמרא אז א תנא האט פארגעלערנט א ברייתא פאר רב יהודה, דארט איז דא א גירסא רב נחמן אדער רב יהודה, פונקט פארקערט ווי ביי אונז, אז סדרן על גג האיצטבא אז די לולבים דארף מען ארויף לייגן אויף די דאך פון די איצטבא. און דארט האט ער אים צוריק געפרעגט וכי ליבשן הוא צריך, מען דארף עפעס די לולבים זאלן ווערן פארטריקנט, וואס עפעס דארף מען עס לייגן אויפן דאך? אלא אימא על גב האיצטבא, מען דארף זאגן אז ס'מיינט טאקע יא אויף די באנק ווי מען זיצט, דאס איז פונקט פארקערט דא ווי ביי אונז, ווייל דא ביי אונז האט מען עס טאקע יא געדארפט לייגן אויף די הייעך כדי מענטשן זאלן עס קענען זען. אמר רחבה אמר רב יהודה, דער אמורא רחבה זאגט נאך פונעם אמורא רב יהודה, און באמת רב יהודה פלעגט מען רופן רב יהודה נישט רבי, ווייל ער האט געוואוינט אין בבל, ער האט נישט געהאט קיין סמיכה וואס דאס פלעגט נאר זיין אין ארץ ישראל, און נאכדעם ארום האט מען גערופן רבי, און תוס' זאגט שוין אז רחבה וויבאלד ער איז געווען א תלמיד מובהק פון דעם רב יהודה האט ער אים גערופן זיין רעבן רבי יהודה, אבער באמת רעדט מען דא פון סתם רב יהודה פון שס. הר הבית, סטיו כפול היה. אריינצו פון די חומות אין די הר הבית איז געווען אזעלכע בענק דאס הייסט סטיו, דאס איז די איצטבאות, און ס'איז געווען כפול מיינט געדאפלט, ס'איז געווען א גאנצע שורה, און אריינצו דערפון איז געווען נאך א שורה, איינס אונטערן אנדערן, און אזוי איז געווען ארום דעם גאנצן הר הבית אזעלכע בענק וואו מענטשן האבן געקענט זיך אראפזעצן. ברענגט יעצט די גמרא תניא נמי הכי, אונז האמיר טאקע אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, הר הבית סטיו כפול היה, רבי יהודה אומר דער תנא רבי יהודה זאגט, איסטוונית היתה נקראת. און מען פלעגט עס טאקע רופן איסטוונית פארוואס? ווייל סטיו לפנים מסטיו, ס'איז געווען איין באנק אריינצו פונעם אנדערן, אין די משנה איז געשטאנען אז די צוויי חלות וואס מ'האט אראפגעשטעלט זענען געווען פסולות, פסול'ע, פרעגט מען אמאי פסולות? פארוואס עפעס פסול'ע חלות? ס'איז משמע פון דער משנה אז דאס איז יעדעס יאר געווען אין בית המקדש פסול'ע חלות, און דאס האט מען גענוצט, פארוואס עפעס זאל איך זאגן אז יעדעס יאר ערב פסח איז געווען פסול'ע חלות אין תודה? אמר רבי חנינא דער אמורא ענטפערט מתוך שהיו מרובות, ווייל ס'איז געווען זייער אסאך תודות וואס מ'האט געברענגט פאר פסח איז נפסלות בלינה איז אטאמאטיש אויסגעקומען אז די ברויטלעך זענען פסול געווארן בלינה, ווי די גמרא גייט יעצט זאגן אז אום פסח טאר מען דאך נישט ברענגען קיין קרבן תודה ווייל צווישן דעם איז דאך דא חמצ'דיגע ברויטן איז ממילא די אלע אידן וואס זענען געקומען עולה רגל זיין און זיי האבן יא געדארפט ברענגען א קרבן תודה האבן זיי שוין געדארפט ברענגען י ג ניסן, באלד וועט מען זען פארוואס מ'האט נישט געברענגט י ד ניסן על כּל פּנים האט מען עס געברענגט א טאג פאר ערב פסח און וויבאלד ס'איז געווען אזויפיל תודות אין בית המקדש וואס מענטשן האבן געברענגט אלע עולה רגלים, און יעדע תודה האט דאך פערציג ברויטלעך איז אויסגעקומען אטאמאטיש אז יעדע ערב פסח איז נישט געווארן אויפגעגעסן אלע ברויטן, די הלכה איז דאך אז תודה איז נאכל ליום ולילה, יענע טאג וואס מען האט עס גע'שחט'ן מיט א נאכט נאכדעם, קומט אויס אז מען ברענגט דעם תודה י ג ניסן מעג מען עס נאך אויפעסן א גאנצע נאכט י ד ניסן, און ערב פסח אינדערפרי איז עס שוין פסול בלינה, און ממילא איז אויסגעקומען אז יעדעס יאר ערב פסח איז געווען פסול'ע ברויטלעך, דתניא ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה. מען קען נישט ברענגען אין פסח קיין תודה ווייל ס'איז דאך דא ברויטלעך וואס זענען חמץ, פרעגט די גמרא פשיטא דאס איז דאך א דבר פשוט, פארוואס דארף עס די ברייתא אפילו זאגן, אוודאי איז אין פסח דא א איסור פון חמץ און מען קען נישט ברענגען קיין תודה, אמר רב אדא בר אהבה הכא בארבעה עשר עסקינן, די ברייתא וואס זאגט אין מביאין תודה בחג המצות מיינט ער נישט אום יום טוב פסח דאס איז א דבר פשוט, מען רעדט דא אפילו אין ערב פסח אינדערפרי ווען מען מעג נאך עסן חמץ. טאר מען נאך אלץ נישט ברענגען קיין תודה, ווייל וקסבר דער תנא פון דער ברייתא האט געלערנט אז אין מביאים קדשים לבית הפסול, א מענטש טאר נישט ברענגען קיין קדשים צו א מצב אז ס'זאל פסול ווערן, און אזוי ווי ערב פסח קען מען דאך נישט עסן מער ווי די ערשטע האלבע טאג דעם חמץ, איז א מענטש וועט דעמאלטס ברענגען א קרבן תודה וועט ער דאך גורם זיין אז מן הסתם וועט מען דאך נישט קענען אויפעסן די ברויטלעך פארן זמן ביעור, און ער וועט גורם זיין אז ס'וועט פסול ווערן. און ממילא קען מען עס אין אזא טאג נישט ברענגען, מען מוז עס ברענגען אין א געהעריגע טאג וואס מען קען עס עסן ליום ולילה, יענע גאנצע טאג מיט נאך א נאכט נאכדעם. איז ממילא וכולי עלמא בשלושה עשר מייתי להו, אזוי האבן שוין אלע מענטשן געברענגט י ג ניסן זייער קרבן תודה וואס דעמאלטס קען מען עס טאקע אויפעסן א גאנצן טאג און אויך א נאכט נאכדעם די נאכט פון בדיקת חמץ.

ס'איז נישט געווען קיין כשר'ע ברויט ערב פסח, ווי אונז האבן שוין יעצט געשמועסט, קיינער האט דעמאלטס נישט מקריב געווען קיין תודה, אבער אפילו ווען ס'וואלט יא געווען וואלט מען קיינמאל נישט גענוצט קיין כשר'ע ברויט ווייל דעמאלטס ברענגט מען דאך די קדשים לבית הפסול מ'לייגט ארויף א כשר'ע ברויט אויפן באנק ביזן זמן פון עס פארברענען חמץ ביסטו דאך גורם אז מ'זאל עס נישט קענען עסן מ'זאל עס מוזן פארברענען. ביזדערווייל האבן מיר דא איין פשט וואס דער אמורא רבי חנינא האט מסביר געווען אז דאס וואס שטייט אין די משנה פסולות מיינט אז ס'איז פסול געווארן בלינה אין אנדערע ווערטער ס'איז געווען נותר, און באמת איז עס שוין געשטאנען צום פארברענען, און נאך פארן פארברענען האט מען עס יעצט גענוצט פאר דעם סימן. משום רבי ינאי אמרו, פון דעם אמורא רבי ינאי האט מען נאכגעזאגט, כשרות היו, באמת זענען די צוויי חלות יא געווען כשר, ואלא אמאי קרי להו פסולות, פארוואס דען רופט עס די משנה פסולות, שלא נשחט עליהן הזבח? מ'רעדט דא פון אזעלכע ברויטן וואס מ'האט נישט געשחט'ן אויף זיי דעם קרבן תודה, וואס צוליב דעם טאר מען דאך נישט עסן די ברויט, און פאר דעם הייסט עס פסולות. אבער פון דעסט וועגן דאך קיין איסור נותר האט עס נישט געהאט אויף זיך, אז איך זאל זאגן אז מען זאל שוין דארפן פארברענען די ברויטלעך, ווייל דער דין איז אז די ברויט פון א קרבן תודה ווערט נישט קיין קדושת הגוף נאר אויב מען האט געשחט'ן דעם קרבן, ווילאנג מען שעכט נישט אויף אים דעם קרבן איז ער נאר א קדושת דמים, און א קדושת דמים מיינט אז עס האט טאקע א קדושה אבער קיין פסול בלינה ווערט עס נישט. און פאר דעם רופט עס רבי ינאי אן כשרות היו לאפוקי פון רבי חנינא וואס האט געזאגט אז מען רעדט דא פון אזעלכע ברויטן וואס איז שוין געווארן נותר ווייל מען האט שוין פארנעכטן געשאכטן די קרבן אויף דעם און וויבאלד ס'איז שוין דורך די יום ולילה איז עס געווארן נותר און מען דארף עס שוין ממש פארברענען, אויף דעם זאגט רבי ינאי ניין כשרות היו מען מוז נישט רעדן דווקא פון אזעלכע ברויטלעך וואס זענען שוין ממש געשטאנען צו פארברענען נאר מען רעדט דא ווי די גמרא זאגט אז מען האט נאכנישט געשאכטן די קרבן אויף דעם. וואס וויבאלד ער איז דאך נאך נישט קיין קדושת הגוף ווערט ער דאך נישט קיין נותר, און ער שטייט נאך נישט צו פארברענען, אבער אונז וועלן מיר שוין באלד אויסרעדן אז אין אזא פאל, וויבאלד די פסול איז נישט געשען אין די ברויט אליין, נאר דורך א זייטיגע פסול, אז מען האט נאר נישט גע'שחט'ן אויף אים די קרבן, איז די דין אז מען דארף ווארטן אויף עיבור צורה, מען דארף ווארטן ביז די פלייש ווערט אזוי ווי פארשימלט, און ערשט נאכדעם טראגט מען עס ארויס צו פארברענען לבית השריפה. דאס איז דאך די כלל וואס אונז וועלן מיר שוין לערנען דא אין טאקע אין פסחים דף פ"ב, אז דאס איז אלעמאל די כלל כל שפסולו בגופו ישרף מיד, אבער טאמער די פסול איז נישט אין די גופו אליין נאר בדם אדער בבעלים אין א זייטיגע פסול דעמאלטס איז די כלל תעובר צורתו ויצא לבית השריפה. און די אויפטו וואס רבי ינאי וויל דא אויפטון איז, אז אפילו די ברויט איז נאך נישט אזוי שטארק פסול אז ער שטייט שוין יעצט צו פארברענען, נאר ער דארף נאך האבן עיבור צורה פון דעסטוועגן דאך האט מען עס שוין געקענט נוצן, און מזלזל זיין דערין ארויפצולייגן דארטן אויף די. איצטבא און מאכן פאר א סימן, און וויבאלד סוף כל סוף איז ער דאך שוין געווען סייווי פסול צו עסן האט מען עס געקענט נוצן. פרעגט די גמרא ונשחוט פארוואס טאקע האט מען נישט גע'שחט'ן די בהמה, דו זאגסט אז ס'איז לא נשחט עליהן את הזבח, פארוואס טאקע האט מען נישט גע'שחט'ן, ענטפערט די גמרא ווייל מ'רעדט דאך שאבד הזבח, אז ס'איז פשוט פארלוירן געווארן די קרבן, און מ'רעדט דא פון א מענטש וואס האט שוין געהאט מקדיש געווען א קרבן און אויכעט מקדיש געווען די ברויטלעך, וואס גלייך ווען ער איז מקדיש די ברויט ווערט עס א קדושת דמים. און וויבאלד דער קרבן איז דא פארלוירן געווארן האט ער קיינמאל נישט געהאט קיין געלעגנהייט צו באקומען א קדושת הגוף, און אפילו ס'האט טאקע גענעכטיגט די ליל ארבעה עשר איז עס נישט פסול געווארן בלינה, און דאס האט מען גענוצט פאר א סימן. פרעגט די גמרא ונייתי זבח אחר ונשחוט, פארוואס זאל מען נישט ברענגען א אנדערע קרבן, דעמאלטס ווען ס'איז פארלוירן געווארן זיין קרבן נאך ביום י ג האט מען דאך געקענט ברענגען א אנדערע קרבן אנשטאט אים און שעכטן, מתיר צו זיין די חלות. ענטפערט די גמרא דאמר זו תודה וזו לחמה ווען דער בעל הבית פון די קרבן האט עס מקדיש געווען האט ער מקדיש געווען די בהמה און געזאגט דאס איז די תודה און ער האט אויך מקדיש געווען און ער האט געזאגט וזו לחמה דאס איז די ברויט וואס באלאנגט צו די תודה וכדרבה און עס וועט גיין אזוי ווי די דין וואס רבה דאמר רבה אבד הלחם מביא לחם אחר אין אזא פאל אויב די ברויט איז פארלוירן געווארן זאגט רבה דעמאלטס קען מען צוברענגען אנדערע ברויט. אבדה תודה, אין מביא תודה אחרת, אבער אויב די בהמה איז פארלוירן געווארן קען ער נישט יעצט צוברענגען צו דער ברויט א אנדערע תודה, מאי טעמא וואס דער טעם, ווייל לחם גלל תודה, דער ברויט האט מען דאך געברענגט וועגן די תודה ווייל ער איז דאך א טפל צו דעם תודה, די תודה איז דאך די עיקר קרבן און די ברויט איז אזוי ווי א טפל. ואין תודה גלל לחם, אבער די תודה קומט נישט ווי א טפל צום ברויט, איז ווען די ברויט איז פארלוירן געווארן די טפל, קענסטו נאך זאגן אז צו דער תודה קען איך צוברענגען נאך א טפל אנדערע ברויט. אבער אויב די ברויט איז פארלוירן געווארן גיי איך נישט צוברענגען צו די ברויט א אנדערע קרבן תודה, ווייל וויבאלד די ברויט איז דאך שוין נקדש געווארן לשם זיין צו א טפל פאר די יענע קרבן קען מען אים שוין נישט ברענגען מיט א צווייטן קרבן, און ווי רש י זאגט וואס מען טוט יעצט מיט די ברויט וויבאלד ס'איז דאך נאר א קדושת דמים קען מען אים אויסלייזן, און מיט די געלט טוט מען ברענגען א נייע תודה. פרעגט די גמרא ונפרקינהו ונפקינהו לחולין, אויב אזוי דארף מען דאך נעמען די ברויט און אויסלייזן, איינמאל מען לייזט אים אויס ווערט ער חולין, און ווי אונז האבן שוין פריער געזאגט אז מיט די געלט טוט מען קויפן א נייע תודה, פארוואס זאל מען יעצט נעמען די חלות און מזלזל זיין אין דעם און נוצן דארטן פאר א סימן און אזוי ברענגט מען אז עס זאל אינגאנצן פסול ווערן? וויבאלד דו אליין זאגסט דאך מ'האט נאכנישט גע'שחט'ן די קרבן און ער איז א קדושת דמים קען מען דאך אים יא אויסלייזן, אלא נאר לעולם שנשחט עליהם הזבח, דאס וואס רבי ינאי האט געזאגט כשרות היו, איז נישט ווי אונז האמער ביז יעצט געמיינט אז מען האט נאכנישט גע'שחט'ן די קרבן, לעולם רעדט מען אז מען האט שוין יא גע'שחט'ן די קרבן אויף דעם, און די מינוט וואס מען שעכט די קרבן באקומט דער ברויט א קדושת הגוף, און ממילא קענסטו מיר שוין נישט פרעגן קיין קשיא מען דארף עס אויסלייזן, ווייל איינמאל ער האט א קדושת הגוף קען מען שוין נישט אויסלייזן. אבער פון דעסטוועגן דאך אויפעסן וועט מען שוין דער ברויט קיינמאל נישט קענען, ווייל כדי עס זאל ווערן מותר באכילה נישט גענוג קיין שחיטה מוז אויך זיין זריקת הדם. און דאס האט ר' ינאי געמיינט צו זאגן אז מען קען דא רעדן אפילו פון ברויט וואס זענען כשרות, דאס מיינט אזא ברויט וואס מען גייט נישט יעצט אינדערפרי גלייך פארברענען ס'האט נישט קיין דין פון נותר, אונז האבן שוין פריער אויסגערעדט אז וויבאלד די פסול איז נישט געשען בגופו אין די ברויט אליין, די פסול איז דאך דא געווען א זייטיגע פסול וואס איז געשען ווייל די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, אין אזא פאל פארברענט מען עס נישט גלייך ווייל מען דארף נאך ווארטן אויף עיבור צורה. און פאר דעם רופט עס די משנה אן פסילות ווייל עסן קען מען עס שוין למעשה נישט, און אפילו אזא ברויט וואס דארף נאר האבן עיבור צורה און ס'שטייט נאך נישט גלייך אויף צו פארברענען האט מען אויך מזלזל געווען אין דעם און גענוצט פאר א סימן ביז ווען מען מעג עסן דעם חמץ. איז אויב אזוי האמער אונז צוויי פשטים אין די משנה פון וועלכע חלות פסילות מען רעדט, לויט ר' חנינא דער אמורא, רעדט מען דייקא פון ברויט וואס איז באמת טאקע פסול געווארן בלינה און ס'איז נותר און מ'דארף עס שוין פארברענען און נאר אין דעם האט מען מזלזל געווען עס צו נוצן פאר א סימן, און ר' ינאי לערנט אז ס'מוז נישט זיין דווקא אזעלכע ברויט וואס איז שוין פסול בלינה, נאר אפילו א ברויט וואס שטייט נאך נישט צו פארברענען, ווייל מ'רעדט דא פון א ברויט וואס די קרבן איז גע'שחט'ן געווארן טאקע און ס'האט זיך אויסגעגאסן די בלוט, און וויבאלד ס'איז א זייטיגע פסול פארברענט מען נישט גלייך דעם קרבן נאר מ'ווארט אויף עיבור צורה. איי פארוואס זאל מען נישט אויסלייזן די ברויט? ווייל איינמאל מ'האט שוין גע'שחט'ן די קרבן, דאס איז שוין גענוג ארויפצולייגן אויף די ברויט א קדושת הגוף אז מ'קען עס מער נישט אויסלייזן. און די גמרא זאגט יעצט וכמאן, ווי וועם וועט אויסקומען דאס וואס ר' ינאי האט יעצט געזאגט, אז אפילו מ'האט נאר געטון די שחיטה אליין מאכט עס שוין די ברויט פאר א קדושת הגוף, אפילו מ'האט נאכנישט געשפריצט די בלוט, כרבי, דאס וועט מוזן דווקא אויסקומען ווי רבי. און נישט ווי ר' אלעזר בר' שמעון ווי אונז וועלמיר יעצט זעהן דאמר רבי, ווייל רבי האלט שני דברים המתירים די צוויי זאכן וואס זענען מתיר די קרבן מיט די ברויט און דאס איז שחיטה מיט זריקת הדם וואס ווילאנג מען טוט נישט די צוויי זאכן טאר מען דאך נישט עסן פון די פלייש פון די קרבן און אזוי אויך פון די ברויטלעך וואס זענען תלוי אין די קרבן און כאטשיג איך דארף האבן צוויי זאכן זאלן מתיר זיין דעם קרבן אבער מעלין זה בלא זה אפילו מען האט נאר געטון איינס פון זיי ברענגען זיי שוין ארויף דעם קרבן אויף א העכערע דרגה פון קדושת דמים צו קדושת הגוף. ווי זעהן מיר אז רבי האלט אזוי? דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא כבשי עצרת, אין די יום טוב שבועות האט מען דאך געדארפט ברענגען שני כבשים, וואס דאס זענען געווען שלמי ציבור, און ס'איז אויך געווען א מצוה אז מ'האט געדארפט ברענגען שתי לחם די צוויי חמץ'דיגע ברויט און ארויף לייגן אויף די שני כבשים און מ'האט עס אויפגעהויבן צוזאמען, און די גמרא אין מנחות לערנט שוין ארויס פון א היקש פון די תודה אז פונקט ווי ביי א תודה איז ווען מ'שעכט דעם קרבן ערשט דעמאלטס ווערט די ברויט פון די תודה קדושת הגוף, איז די זעלבע זאך דא, ווען מען שעכט דעם קרבן, די שני כבשים, מיט דעם ווערט די ברויט הייליג, די ברויט איז אנגעהאנגען אין די שני כבשים. און דאס טייטש כבשי עצרת אין מקדשים את הלחם אלא בשחיטה, ס'איז נישט גענוג אז מען האט אויפגעהויבן תנופה די ברויט מיט די שני כבשים, דאס מאכט נאכנישט די ברויט הייליג קדושת הגוף, נאר איז נאך אלץ קדושת דמים, ערשט נאכדעם וואס מען האט געשאכטן די שני כבשים, דעמאלטס ווערט די ברויט הייליג בקדושת הגוף אז פון יעצט און ווייטער קען מען עס מער נישט אויסלייזן, מיט אלע הלכות פון א קדושת הגוף אז עס ווערט פסול בלינה און א טבול יום, אויב ער רירט עס אן פסל'ט ער עס. כיצד ווי אזוי איז די שחיטה מקדש די לחם, שחטן לשמן, וזרק דמן לשמן, קידש הלחם, דאס איז דווקא אויב ער האט געשחט'ן די שתי כבשים לשמן מיינט לשם שלמי ציבור, וואס דעמאלטס איז עס א כשר'ע קרבן, און איינמאל ס'איז געשחט'ן כשר'ערהייט און די ברויט איז דאך אנגעהאנגען אין דעם, איז מיט אזא שחיטה ווערט עס קדוש קדושת הגוף. וויאזוי איז שחטן שלא לשמן וזרק דמן שלא לשמן לא קידש הלחם? לאמיר זאגן ער האט גע'שחט'ן די שני כבשים לשם א אנדערע מין קרבן לשם א קרבן עולה, און אזוי אויך ביי די זריקת הדם האט ער געשפריצט די בלוט לשם א קרבן עולה, דעמאלטס איז די ברויט נישט געווארן הייליג. די הלכה איז דאך ווען מען שחט א קרבן שלא לשמו אויב ס'איז נישט קיין חטאת אדער א קרבן פסח איז דאך נאך אלץ כשר, אבער ס'איז לא עלו לבעלים לשם חובה, איז די זעלבע זאך דא אויך ווען ער האט גע'שחט'ן און געשפריצט די בלוט שלא לשמן פון די שני כבשים, אפילו אויב איך זאג אז ס'איז א כשר'ע קרבן, אבער דער ציבור האט נישט יוצא געווען דעם חוב פון די שני כבשי עצרת, און אויב אזוי קען נישט די ברויט ווערן הייליג, ווייל ער ווערט דאך נאר הייליג ווען מען שעכט די כבשי עצרת, און דאס ווערט נישט גערעכנט ווי כבשי עצרת. ווי אזוי וועט אבער זיין שחטן לשמן וזרק דמן שלא לשמן, ער האט געשאכטן די שני כבשים לשם כבשי עצרת? אבער ווען ער האט געשפריצט די בלוט האט ער געטראכט פון אנדערע מין קרבן, לאמיר זאגן אדער פון סתם א שלמים, נישט פון שלמי הציבור אדער ער האט געטראכט פון א קרבן עולה, איז לחם קדוש ואינו קדוש דברי רבי, אויף אזויפיל איז די ברויט הייליג געווארן אז ער איז געווארן א קדושת הגוף, און מען קען אים מער נישט אויסלייזן, און טאמער טראגט מען אים ארויס פון די עזרה ס'וועט ווערן פסול און אויך מיט א טבול יום, ס'דא פארשידענע הלכות וואס ס'דא א הארבקייט פון קדושת הגוף, דאס האט עס באקומען ווייל ס'האט דאך געהאט א כשר'ע שחיטה און די שחיטה אליין געבט שוין ארויף דערויף א קדושת הגוף. אבער ער איז נישט אינגאנצן געהעריג הייליג אז מען זאל אים מעגן אויפעסן, ווייל סוף כל סוף האט מען דאך געשפריצט די בלוט שלא לשמה, קומט אויס אז דער קרבן הייסט נישט יעצט קיין כבשי עצרת, ס'איז טאקע א כשר'ע קרבן אבער ס'איז סתם א שלמים, און אויב אזוי איז עס נישט מתיר דעם ברויט אז מען זאל עס מעגן עסן ווייל נאר כבשי עצרת, די זריקת הדם צוזאמען מיט די שחיטה, די צוויי זאכן קען מתיר זיין באכילה די ברויט. אזוי האלט רבינו הקדוש ר' אלעזר ברבי שמעון דער זון פון רבי שמעון בן יוחאי ר' אלעזר אומר לעולם אין קדוש הלחם עד שישחוט לשמן ויזרוק דמן לשמן, די ברויט וועט בכלל נישט ווערן קיין קדושת הגוף נאר אויב ער וועט ביידע זאכן טון לשמן סיי די שחיטה און סיי די זריקה, איז נאכאמאל טאמער האט ער ביידע זאכן געטון לשמן סיי די שחיטה און סיי די זריקה דעמאלט איז לכולי עלמא מודה אז ער האט געהעריג נישט נאר מקדש געווען די לחם ס'האט אים אפילו געברענגט צו א דרגה אז מ'מעג אים שוין עסן. טאמער ער האט ביידע זאכן געטון שלא לשמן סיי די שחיטה און סיי די זריקה, קומט דאך אויס אז דאס זענען בכלל נישט קיין כבשי עצרת, עפעס א אנדערע מין קרבן, איז לכל הדעות אז דער ברויט איז אפילו נישט הייליג געווארן קדושת הגוף אויך נישט, ווייל ס'הייסט כאילו ווי די כבשי עצרת איז נאך בכלל נישט גע'שחט'ן געווארן האט מען גע'שחט'ן עפעס א אנדערע קרבן. און כאטשיג די קרבן אליין איז כשר און מ'עט אפילו מעגן עסן די פלייש האט עס א דין ווי סתם א שלמי נדבה, און די ברויט אליין איז בכלל נישט הייליג געווארן קיין קדושת הגוף ווייל מ'האט דאך נאכנישט גע'שחט'ן די כבשי עצרת. טאמער אבער מ'האט עס יא געשחט'ן לשמן, לשם כבשי עצרת, נאר מ'האט געשפריצט די בלוט שלא לשמן דא האט מען די מחלוקה, רבי האלט אז די עצם שחיטה אליין גיבט שוין ארויף א קדושת הגוף, און אין הכי נמי מ'וועט נישט קענען עסן די ברויט ווייל די זריקה איז געווען שלא לשמן אבער קדושת הגוף האט ער שוין יא, און ר' אלעזר ברבי שמעון האלט ניין אז כדי די ברויט זאל באקומען א קדושת הגוף מוז זיין שחיטה צוזאמען מיט זריקה, און וויבאלד דא איז דאך אפילו נאר די זריקה געווען שלא לשמן קען די ברויט נישט באקומען קיין קדושה. האט מען דאך יעצט געזאגט אז אין מסכת מנחות גלייכט די גמרא צו די שתי הלחם וואס איז תלוי אין די שלמי ציבור, צו די תודה וואס די ברויט איז אויך תלוי אין דעם קרבן תודה, זעט מען דאך דא אז דא האמיר א מחלוקת התנאים, ווען באקומט די ברויט א קדושת הגוף, לויט רבי איז גענוג איין פעולה אליין די שחיטה, און לויט רבי אלעזר ברבי שמעון מוז זיין די שחיטה מיט די זריקה. קומט אויס אז דאס וואס אונז האבן געלערנט לויט ר' ינאי, אז מען רעדט דא פון אזעלכע ברויט פון א תודה וואס מען האט שוין גע'שחט'ן דעם קרבן נאר די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, און געזאגט אז מען קען עס מער נישט אויסלייזן ווייל עס האט שוין באקומען א קדושת הגוף דורכ'ן עצם שחט'ן, מוז מען זאגן אז ר' ינאי דער אמורא האט געהאלטן דווקא אזוי ווי רבי אז די שחט'ן אליין גיבט שוין א קדושת הגוף, ווייל טאמער וואלט ער געהאלטן ווי ר' אלעזר בר' שמעון וואלט מען נישט גענוצט די ברויט פאר א סימן נאר מען וואלט עס אויסגעלייזט אז עס האט נאכנישט קיין קדושת הגוף. יעצט זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא ר' אלעזר בר' שמעון, מען קען יא זאגן אז ר' ינאי האלט ווי ר' אלעזר בר' שמעון, איי אויב מען רעדט דא אז די בלוט האט זיך אויסגעגאסן און מען האט עס נאכנישט געשפריצט אויף די מזבח לכאורה איז דאך עס נאכנישט געווארן די ברויט לויט אים א קדושת הגוף, פארוואס נוצט מען עס פאר א סימן אויף די איצטבא, מ'וואלט דאך עס געדארפט אויסלייזן, אויף דעם וועלן זיי ענטפערן הכא במאי עסקינן כגון שנתקבל הדם בכוס, מען האט שוין מקבל געווען נאכדעם וואס מען האט געשחט'ן די בהמה האט מען שוין געמאכט קבלת הדם אזוי ווי די הלכה איז זיך אין א כלי ונשפך און נאכדעם האט זיך עס אויסגעגאסן. ור' אלעזר בר' שמעון סבר לה כאבוה, ר' אלעזר בר' שמעון האלט ווי זיין טאטן ר' שמעון בר יוחאי דאמר וואס ער זאגט אין בבא קמא ע"ו כל העומד לזרוק כזרוק דמי א בלוט וואס איז שוין נתקבל געווארן אין א כלי און ער איז גרייט צו שפריצן האט שוין א געוויסן זין א דין כאילו ווי מען וואלט עס געשפריצט אוודאי האט עס נאך נישט אינגאנצן קיין דין אזוי ווי מען האט עס געשפריצט אוודאי קען מען נישט עסן פון די ברויט ווילאנג מען שפריצט נישט די בלוט בפועל, אבער אין א געוויסן זין האט ער שוין א דין כזרוק דמי, אויף אזויפיל אז די ברויט זאל שוין יא קענען ווערן יעצט הייליג א קדושת הגוף, און ממילא קען מען עס מער נישט אויסלייזן. בקיצור וואס קומט ארויס פון דער גמרא איז אז לויט ר' ינאי רעדט מען דא אז מען האט שוין גע'שחט'ן דעם קרבן תודה, נאר די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, אזוי האט מען עס נישט געקענט שפריצן אויף די מזבח, איז אויב מען וויל זאגן אז ר' ינאי האלט ווי רבי, קען זיין אז די בלוט האט זיך גלייך אויסגעגאסן נאך די שחיטה, און די שחיטה אליין איז שוין גענוג צו מאכן א קדושת הגוף אויף די ברויט אז מ'זאל עס שוין נישט קענען אויסלייזן און פארדעם האט מען עס גענוצט דארט אין בית המקדש פאר א סימן. טאמער מ'וויל אז ר' ינאי זאל אויסקומען ווי ר' אלעזר בר' שמעון דארף מען דא צולייגן נאך א נקודה אז ס'איז נישט גענוג אז מ'האט גע'שחט'ן די קרבן, נאר מ'האט שוין מקבל געווען די בלוט אין א כלי און נאכדעם האט זיך אויסגעגאסן די בלוט וואס דעמאלטס וועט שוין אפילו ר' אלעזר בר' שמעון מודה זיין אז וויבאלד מ'האט שוין מקבל געווען די בלוט אין א כלי און איז שוין געווען עומד לזרוק, איז עס מיט דעם פרט כזרוק דמי אז דאס געבט שוין יא א קדושה אויף די ברויט א קדושת הגוף און מען קען עס מער נישט אויסלייזן איז ביז דערווייל האט מען דא אלעס גערעדט פון די תנא פון אונזער משנה וואס זאגט אז מען דווקא גענוצט פסול'ע ברויט די שאלה איז וואס מיינט פסול'ע ברויט אויף דעם האט מען געהאט ר' חנינא אז עס איז נותר'דיגע ברויט און ר' ינאי אז עס מוז נישט זיין נותר ס'קען אויך זיין א אנדערע פסול אז די בלוט האט זיך אויסגעגאסן און פאר דעם קען מען נישט אויפעסן דעם ברויט. יעצט ברענגט די גמרא תנא וואס האט מען געלערנט אין א ברייתא משום רבי אלעזר פון די תנא רבי אלעזר סתם רבי אלעזר אין א משנה אדער אין א ברייתא איז רבי אלעזר בן שמוע איז משום רבי אלעזר אמרו, מ'האט נאכגעזאגט אין זיין נאמען כשרות היו אז באמת זענען די חלות יא געווען געהעריג כשר זעהט אויס אז ער האט געהאלטן אז מען מעג יא שעכטן א תודה אין ערב פסח כאטשיג מען טוט פארקירצן די צייט אז מען וועט עס נישט קענען עסן מער ווי א האלבע טאג מעג מען מקריב זיין אזא קרבן. און האלט נישט אז אין מביאין קדשים לבית הפסול, נאר כל זמן שמונחות, מען האט אראפגעלייגט די צוויי כשר'ע ברויטלעך אויף די אצטבה, ווי לאנג ביידע זענען נאך געליגן כל העם אוכלין, איז געווען א סימן אז מען מעג נאך געהעריג עסן חמץ, ניטלה אחת מהן, איינמאל די שליח בית דין האט אוועקגענומען איין ברויט, תולין לא אוכלין ולא שורפין, דאס איז אזוי ווי די שיטה פון רבי יהודה, אז אין די פיפטע שעה טאר מען שוין נישט עסן קיין ברויט, אבער פארברענען דארף מען נאך נישט אז מען מעג נאך הנאה האבן, ניטלו שתיהן, מען האט אוועקגענומען ביידע, התחילו כולן שורפין, איז א סימן אז ס'איז שוין די זעקסטע שעה און יעדער האט פארברענט די חמץ. און תוס' פרעגט שוין אויב אזוי ווי קען זיין מען האט גענומען כשר'ע ברויט און מען האט עס געלאזט דארטן ליגן און מען האט עס געברענגט ס'זאל פסול ווערן, ענטפערט תוס' אז אזוי איז משמע אין ירושלמי אז דער תנא רב אלעזר האט געהאלטן ווי רבן גמליאל אז אין די פיפטע שעה טאר מען נאר נישט עסן ברויט פון חולין אבער פון תרומה מעג מען נאך יא עסן ברויט און אוואדע ברויט פון תודה וואס דאס איז קדשים מעג מען דאך אוואדע עסן, ממילא ווען ס'האט זיך געענדיגט די פערדע שעה און ס'האט זיך אנגעהויבן די פיפטע מען האט אוועק גענומען די איין ברויט האט מען דאס נאך געקענט אויפעסן. און אין הכי נמי די צווייטע ברויט האט מען נישט אוועקגענומען ממש ביים סוף פון די פופטע שעה, מען האט עס אוועקגענומען אפאר מינוט פריער, און מען האט עס גלייך אויפגעגעסן, ווייל קדשים מעג מען דאך נאך אויפעסן אין די פופטע שעה, קומט אויס אז מען האט נישט גורם געווען מאבד צו זיין די ברויט, אין אונזער משנה איז דאך געווען די תנא רבי יהודה וואס האט עס געזאגט, רבי יהודה האלט דאך אז אפילו תרומה מיט קדשים טאר מען שוין אויך נישט עסן די פופטע שעה, ממילא האט מען געמוזט נוצן דווקא פסול'ע ברויט ווייל כשר'ע ברויט ווען די לייגסט עם ארויף דארטן ביז נאך די פערטע שעה וואלט דאך עס שוין אינגאנצן פסול געווארן מען קען נישט מאבד זיין בידיים כשר'ע ברויט האט מען געמוזט נעמען פסולות אבער דער תנא רב אלעזר האלט ווי רבן גמליאל האט מען געקענט נעמען כשר'ע ברויט אויך. יעצט ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אבא שאול אומר דא גיימיר אריבער צו דף י"ד עמוד א' שתי פרות היו חורשות בהר המשחה. הר המשחה דאס איז די הר הזיתים, משחה מיינט א לשון פון אויל, הר הזיתים וואס דאס איז נעבן ירושלים, איז אויף די הויעכע פלאץ איז געווען צוויי קיען וואס האבן געאקערט, כל זמן ששתיהן חורשות כל העם אוכלין, ער זאגט אז דאס איז געווען די סימן, יעדער האט ארויף געקוקט אהין האט מען געזען אז ביידע אקערן נאך האט מען געוויסט אז דאס איז א סימן אז מען מעג נאך עסן חמץ, ניטלת אחת מהן מען האט אוועק גענומען איין קי, תולין האט מען שוין געוויסט אז יעצט טאר מען שוין נישט מער עסן אבער לא אוכלין ולא שורפין פארברענען דארף מען נאך אלץ נישט, אבא שאול האט אויך געהאלטן ווי די שיטה פון ר' יהודה, ניטלו שתיהן, מען האט אוועק גענומען ביידע קיען דאס איז א סימן אז ס'האט זיך שוין געענדיגט די פיפטע שעה התחילו כל העם שורפין, און תוס' ברענגט שוין פון ירושלמי אז ס'קען נישט זיין אז חורשות מיינט אז מען האט טאקע ממש געאקערט מיט די קיען, ווייל וויבאלד די ערשטע האלבע טאג פון ערב פסח איז דאך דא מנהגים ס'איז דא פלעצער ווי מען טוט יא א מלאכה און ס'איז דא פלעצער ווי מען טוט נישט א מלאכה אבער אין ירושלים זענען זיך צוזאמגעקומען אלע אידן פון איבעראל, ממילא האט מען זיך געפירט לחומרא אז מען האט נישט געטון קיין מלאכה אין ירושלים, און אויב אזוי מיינט נישט אז מען האט טאקע געאקערט מיט די קיען, מען האט אראפגעשטעלט דארט צוויי קיען וואס האט אויסגעקוקט ווי זיי אקערן. די עיקר איז אז ווילאנג ביידע קיען זענען דארט געווען האט מען נאך געגעסן, ווען מען האט אוועקגענומען איין קי האט מען אויפגעהערט צו עסן, אבער הנאה געהאט האט מען נאך יא, מען האט אוועקגענומען ביידע קיען האט מען שוין. אוי רייסער!